די שיחה אין ויחי, די צווייטע שיחה אין ויחי, זייער א געשמאקע שיחה, דער רבי שטעלט זיך אויף דעם ענין אז ווען יוסף האט גענומען זיינע צוויי זין אפרים, מנשה און אפרים, אז יעקב זאל זיי בענטשן, האט ער גענומען מנשה'ן אין זיין לינקע האנט, און אפרימ'ן אין די רעכטע האנט, ווייל מען קומט אן צו יעקב און א מענטש גייט אנטקעגן א צווייטן, איז זיין לינקע האנט איז אנטקעגן יענעמ'ס רעכטן, איז ווען יעקב וועט גיין בענטשן, וועט ער אויפהייבן ביידע הענט און די רעכטע האנט וועט גיין אויף מנשה'ן און די לינקע האנט וועט גיין אויף אפרימ'ן קומען למעשה בפועל האט יעקב שכל את ידיו האט איבערגעדרייט די הענט די רעכטע געגיין אויף אפרימ'ן און די לינקע געגיין אויף מנשה און ס'איז געווען וירע בעיניו יוסף איז געווען שלעכט אין די אויגן וואס טוט זיך דא איז דארף מען פארשטיין האט יוסף חס ושלום געמיינט אז יעקב מאכט א טעות? האט יוסף אליין געמאכט א טעות און האט געמיינט אז מנשה דארף קריגן די גרעסערע ברכה, דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק אז ס'האט צו טון מיט די עבודה פון יעקב און די עבודה פון יוסף, אין דעם ענין פון די עבודה ווי ס'דארף אראפ קומען למטה איז יעקב איז נענטער אפרים איז נענטער צו יעקב און מנשה איז נענטער צו יוסף'ן ס'וועט זיין פארשטאנדיג אויכעט, דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק, אז לכאורה אויב אזוי פארוואס איז טאקע מנשה געווען דער בכור, וואלט אפרים געדארפט זיין דער בכור. עס וועט אלץ ווערן פארענטפערט זייער געשמאק, און עס וועט אראפגיין אלע שאלות. אין היינטיגע סדרה ווערט דערציילט ווי יוסף האט אוועקגעשטעלט זיינע צוויי זין אפרים און מנשה פאר יעקב'ן, אז ער זאל זיי בענטשן. האט יעקב ארויפגעלייגט זיין רעכטע האנט אויף אפרימ'ן, און זיין לינקע האנט אויף מנשה. ווען יוסף האט דאס דערזען, שטייט אין פסוק איז וירע בעיניו, ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי, כי זה, מנשה, ער איז דער בכור, שים ימינך על ראשו. האט יעקב געענטפערט, ידעתי בני ידעתי, איך ווייס אז ער איז דער בכור, גם הוא וגומר, אבער ואולם, אחיו הקטן יגדל ממנו וגומר, וישם את אפרים לפני מנשה. עס קומט אויס אז ער האט געוואוסט, און ער האט געזאגט אז ער ווייסט אז ער איז דער בכור, אבער אחיו הקטן וועט זיין גרעסער ווי אים, און ער האט אוועקגעשטעלט אפרימ'ן פאר מנשה'ן. דארף מען פארשטיין, דאס וואס א בכור באקומט א גרעסערע ברכה ווי אלע אנדערע קינדער, איז עס דערפאר וואס א בכור האט אין זיך א מעלה וחשיבות לגבי די אנדערע קינדער, ווי מען זעט עס אין אונזער פרשה וואו עס שטייט ראובן בכורי אתה, יעקב איז מדגיש בכורי אתה, יתר שאת ויתר עז. און אסאך אין דרשות חז"ל אויף דעם פסוק דארטן איז וויבאלד אז ער האט טאקע א חשיבות לגבי די אנדערע קינדער, אויב אזוי ווערט דאך שווער היינט וויבאלד אז אפרים איז גרעסער במעלה ווי מנשה'ן, אחיו הקטן יגדל ממנו, פארוואס זשע איז מלמעלה אויסגעשטעלט געווארן אז מנשה זאל זיין דער בכור לגבי אפרים? ווערט דאך א שאלה פארוואס? ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הארה דרײַ, איז אז יעקב דער ער ברענגט אראפ פון ליקוטי תורה פונעם אלטן רעבן, אז יעקב האט נישט געקענט בענטשן מנשה'ן אז ער זאל ווערן גרעסער ווי אפרים'ען, פארוואס? ווייל אין דעם שורש איז אפרים פאר מנשה. דארף מען פארשטיין אויב אזוי פארוואס איז ממילא אויסגעשטעלט אז מנשה איז דער בכור? מיר זאגן דאך אז אז דער בכור האט א חשיבות לגבי אנדערע קינדער, האט דאך געדארפט זיין אפרים דער בכור און נישט מנשה. איז דערפון געדרונגען, וואס זעט מען פון דא? אז טראץ דעם וואס אחיו הקטן יגדל ממנו וגומר, איז אבער דא א מעלה אין מנשה לגבי אפרים, ומצד דער מעלה איז ער דער בכור פון יוסף, כ'מוז קומען צו א מסקנא, אז ווי דער רבי זאגט, דערפון איז געדרונגען, אז כאטש אחיו הקטן יגדל ממנו, איז דא אבער א מעלה וואס דער אייבישטער האט געמאכט אז מנשה איז דער בכור, אז ער איז דער בכור פון יוסף לגבי אפרים'ן, אז אפרים איז נישט דער בכור נאר ער איז דער בכור. נאר בשייכות צו ברכת יעקב איז וויכטיג דער ענין אין וועלכן אפרים איז העכער פון מנשה, און דעריבער וישם את אפרים לפני מנשה. איז לגבי יוסף'ן איז טאקע דא א ענין וואס מנשה איז העכער וואס ער איז טאקע בכור יוסף און ער האט די חשיבות און די מעלה לגבי די אנדערע קינדער, אבער לגבי ברכת יעקב איז אפרים איז העכער פון מנשה, און דערפאר איז געקומען צו די מסקנה, שטייט דא פסוק, די תורה זאגט אין פרשת ויחי, וישם את אפרים לפני מנשה, כאטש מנשה איז געווען דער בכור. אות ב', נאך אן ענין אין דעם, ווי גערעדט מערערע מאל, איז ביי צדיקים, ובפרט ביי די אבות ושבטים, נישט שייך קיין טעות חס ושלום, מען קען נישט זאגן חס ושלום אז יעקב אדער יוסף האבן געמאכט א טעות, בפרט זייערע עניינים וועלכע שטייען אין תורת אמת, בכלל אין זייער גאנצן לעבן נישט געווען קיין זאך וואס איז געווען אן ענין פון א טעות, און די זאכן וואס דער אייבישטער האט אריינגעשטעלט אין תורה און תורת אמת קען דאך נישט זיין, זענען זיי אוודאי עניינים אמיתיים און ונצחיים, ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק יז, התורה היא נצחית, און ווייל תורה איז מלשון הוראה, ברענגט אראפ פון זוהר חלק ג' אז דער ווארט תורה קומט פון לשון הוראה, תורה, יעדע זאך וואס איז דא אין תורה דאס איז א זאך וואס דארף אונז לערנען ווי אזוי זיך צו פירן, איז עס אויך א הוראה נצחית פאר יעדן אידן בכל הדורות, ממילא קען נישט זיין אז עס איז געווען דער טעות נישט פון יעקב'ן חס ושלום און נישט פון יוסף'ן, און אויכעט וואס איז די הוראה פאר אונז אין אונזער לעבן פון די מעשה וואס איז געווען דא, דערפון איז מובן אז יוסף'ס טענה כי זה הבכור שים ימינך על ראשו, ער האט געזאגט אז ער האט געבעטן ביי יעקב'ן אז ער איז דער בכור, לייג ארויף דיין רעכטע האנט אויף מנשה נישט אויף אפרים'ן, איז נישט געווען ווייל ער האט געהאט א טעות חס ושלום און האט נישט געוואוסט אז אחיו הקטן יגדל ממנו, יוסף האט געוואוסט אז אחיו הקטן יגדל ממנו, נאר ווייל ער האט געהאלטן אז די מעלה פון מנשה וואס מצד איר איז ער איז זי א בכור, ווי געזאגט פריערט אז א בכור האט דאך מעלות אויף די אנדערע קינדער, יוסף האט געהאלטן וויבאלד אז ער איז דער בכור וועגט איבער די מעלה פון אפרים'ן, איז ער האט געהאלטן, עס איז נישט קיין טעות חס ושלום, יוסף לויט זיין עבודה האט געהאלטן אז וויבאלד אז מנשה איז דער בכור איז אפילו אין זיין עבודה, ווי ווי די וועט לערנען שפעטער די עבודה דער חילוק פון מנשה מיט אפרים'ען, האט ער געהאלטן אז די מעלה פון מנשה'ן איז וועגט איבער אפרים'ען. דאס הייסט אז ביידע עניינים, סיי דאס וואס יוסף האט געהאלטן אז די מעלה פון מנשה'ן איז העכער, און סיי יעקב'ס שיטה אז אפרים איז העכער, זענען אמת. ווי קען זיין אז ביידע זאלן זיין אמת? מה נפשך, אדער יעקב איז גערעכט אדער יוסף איז גערעכט, דער אמת איז אבער ביידע זענען אמת, איז דער רבי מסביר וואס זיי זענען ביידע אמת, מצד עניינו ועבודתו של יוסף איז מנשה העכער, ומצד עניינו ועבודתו של יעקב איז אפרים העכער, ווענדט זיך ווי מען קוקט און ווער דאס איז, לויט יוסף'ן קומט אויס איז מנשה העכער, און לויט די עבודה פון יעקב'ן קומט אויס אז אפרים איז העכער. און דער רבי ברענגט אראפ אין הארה זעקס, לויט דעם וועט ווערן זייער זיס און געשמאק, וואס ווען יעקב האט געבענטשט יוסף והמלאך הגואל אותי, יברך את הנערים, שטייט דארטן קלאר אין רשי, אין היינטיגע פרשה אין ראשון שטייט דארטן מנשה קודם לאפרים, לכתחילה איז געווען דער שכל את ידיו, און דערנאָכדעם האָט ער אָנגעהויבן צו בענטשן יוספֿן. בשעת ער האָט אים געבענטשט, האָט ער געזאָגט, יבֿרך את, המלאך הגואל אותי מכּל רע, יבֿרך את הנערים. וועמען האָט ער געבענטשט פֿריִערט? יעמאָלט. יעמאָלט שטייט מנשה קודם לאפֿרים, אַזוי זאָגט רשי, כאָטש ס'איז געווען נאָך, לאחר שׂכּל את ידיו. איז זייער געשמאַק. קומט אויס, אַז דאָ האָט יעקב גערעדט צו אים, ווי ס'איז קומט אויס פֿון זײַן עבֿודה. שפּעטער, ווען ער האָט געזאָגט, אַז יבֿרך את הנערים, יעמאָלט האָט ער געזאָגט, האָט ער געזאָגט מנשהן פֿריִערט. און דערפאר זעט מען אז בנוגע צו וליוסף יולד שני בנים איז הבכור מנשה, וואס אין א בכור שטייט דער כח האב, מער ווי אין די אנדערע קינדער, דער רבי ברענגט אראפ אין שאר המצוות פון דעם אריזל אין פרשת יתרו ברענגט ער עס אראפ אז דער בכור שטייט אים אסאך מער ווי די אנדערע קינדער, מה שאין כן אין זייער יחס צו יעקב'ן איז שני בניך לי הם, אין וועלכן סדר ווערט עס יעמאלט? אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. אפרים איז פאר מנשה'ן, ער איז כראובן וואס ער איז בכור יעקב, איז טאקע דער בכור וואס איז געבארן געווארן לגבי די עבודה פון יוסף'ן איז טאקע דער בכור מנשה, לגבי אבער יעקב'ן ווי לויט זיין עבודה ווי עס וועט ווערן אלץ מבואר שפעטער אין זייער בפרטיות און געשמאק, איז ממילא איז אפרים שטייט דאך דארטן אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, קומט אויס אז אפרים איז ווי ראובן און מנשה איז ווי שמעון, זעט זיך אז אפרים האט יעמאלט לגבי יעקב'ן האט ער די מעלה פון א בכור וואס ער איז געווען בכור יעקב. אות ג, דער חילוק צווישן מנשה און אפרים, און אויך ווי דער עילוי פון מנשה איז שייך צו יוסף'ן און פון אפרים צו ברכת יעקב, וועט מען פארשטיין פונעם אונטערשייד אין זייערע נעמען. דער חילוק צווישן מנשה און אפרים, און אויך דער עילוי פון מנשה ווי ער איז שייך צו יוסף'ן. און דער עילוי פון אפרים און ווי געזאגט פריערט אז ער איז שייך צו די ברכת יעקב וועט ווערן פארשטאנדיג זייער געשמאק לויט זייערע נעמען, מיט דעם וואס זייערע נעמען טייטשן, יעמאלט וועט מען פארשטיין וואס די חילוק איז אז אפרים איז שייך צו די עבודה פון יעקב און מנשה איז שייך צו די עבודה פון יוסף. ביידע נעמען מנשה על שם כי נשאני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי ווי ס'שטייט אין פרשת מקץ. אז דער אייבישטער האט אים געגעבן א נאמען מנשה, אז מ'האט אים געוואלט מאכן פארגעסן נשאני אלוקים פון דעם גאנצן בית אבי, און פארקערט, און דער נאמען מנשה קומט צו זאגן אז ער האט אכטונג געגעבן אז ער זאל נישט פארגעסן, אז נישט וואס גיט ער אים א נאמען מנשה, מנשה ווייזט דאך אויף א ענין פון חיסרון, ער האט א נאמען געגעבן מנשה אז ער וויל גיט אלעמאל אכטונג נישט צו פארגעסן, דער נאמען פון אפרים איז על שם כי הפרני אלוקים בארץ עני' ווי ס'שטייט אויכעט אין פרשת מקץ אז דער אייבישטער האט מיר געמערט דווקא בארץ עני', וואס דריקן אויס די צוויי נעמען? דריקן אויס די געפילן וואס די ירידה אין מצרים האט אויך ארויסגערופן ביי יוסף'ן. נאר יעדער נאמען נאר יעדער נאמען איז א פארקערטן אין א פארקערטן קצה, ווי דער רבי וועט מסביר זיין יעצט וועט מען זעהן אז דער נאמען פון מנשה און דער נאמען פון אפרים זענען ממש פארקערט מן הקצה אל הקצה אזוי ווי פון מזרח ביז מערב אינגאנצן פארקערט, ווי זעהט מען עס? דער נאמען מנשה דערמאנט יוסף'ן אז נשאני בית אבי, ער האט אים געגעבן דעם נאמען אז מען וויל אים מאכן פארגעסן פון בית אבי פון יעקב'ן, אז ער געפינט זיך אין אן ארט וואס מאכט אוועק שפרינגען פון פארגעסן בית אבי. ווי רש"י טייטשט אויס דעם לשון וואס וואס דאס מיינט, דריקט אויס, וואס דריקט אויס דער נאמען פון מנשה, ס'דריקט אויס זיין תשוקה נישט צו פארגעסן, ווייל אנישט וואלט ער אים נישט געגעבן קיין נאמען מנשה, מנשה איז דאך דער ענין פון דעם חסרון, ניין, דאס ווייזט ארויס דעם ענין ווי ער אלעמאל האט א תשוקה נישט צו פארגעסן, און ער וויל צו זיין פארבונדן מיט בית אבי. דאס איז דער נאמען פון מנשה. ווייזט עס וואס ווייזט דאס אלץ אויף ער וויל צוריק זיין א גאנצע צייט ווי ער איז ביי יעקב'ן אין שטוב און ווי ער איז מיט יעקב'ן. דאקעגן אפרים איז מן הקצה לקצה. מנשה ווייזט אויף דעם ענין פון אז מען וויל אים מאכן פארגעסן דעם בית אבי און ער שטרעבט אלעמאל צו זיין בית אבי. מה שאין כן אפרים איז הפרני אלוקים בארץ עני' איז א שבח והודאה אויף דעם עילוי ויתרון הפרני וואס איז ביי אים געווארן אין מצרים, איז דא ביידע זאכן ממש מן הקצה לקצה, מנשה ווייזט אויף דעם שטרעבונג אויף ער וויל זיין אלעמאל בית אבי, און אפרים ווייזט ארויס אויף דעם ענין אז א שבח והודאה, א דאנק דעם אויבערשטן, וואס איז א מורא'דיגער עילוי וואס איז ארויסגעקומען אז הפרני האט מיר דער אייבישטער געמאכט מערן זיך, און הפרני צוגעגעבן אין יוסף און אין אלע זאכן, וואו איז דאס געווען דווקא אין מצרים? די צוויי עניינים זענען פארבונדן מיט די צוויי אופנים אין דער עבודה פון א אידן בארץ עני' אין גלות. די צוויי עניינים זענען פארבונדן מיט די צוויי אופנים וואס איז דא אין עבודה. דער רבי צייכנט אן דא אין אין הערה פופצן, צייכנט אן דער רבי להעיר מנועם אלימלך פרשתנו, און אין סוף שיחה דערמאנט נאכאמאל דער רבי דעם ענין פון נועם אלימלך, דער נועם אלימלך ברענגט אראפ אז די שייכות פון אפרים צו יעקב'ן און מנשה צו יוסף'ן איז מנשה איז געווען אלעמאל האט געשטרעבט צו זיין אין רוחניות עניינים האט אלעמאל געשטרעבט צו זיין גיין העכער און העכער אין די עולמות דער לשון ממש דעם לשון פון דעם פון דעם פון דעם נועם אלימלך עס איז דא צוויי מיני צדיקים. און די צוויי מיני צדיקים ס'מוז זיין ביידע, אבער אפרים איז שייך צו יעקב'ן און מנשה איז שייך צו יוסף'ן, פארוואס? ווייל מנשה איז געווען איז געווען דער בכור וואס האט אלעמאל געוואלט לעלות ממדרגה למדרגה, נישט האבן קיין שייכות מיט עולם הזה, אפרים איז דער צעיר דער יונגערער, איז זיין עבודה געווען דווקא אראפברענגען השפעה צו די אידן, און דאס איז געווען די עבודה פון יעקב'ן דווקא צו משפיע זיין לכל ישראל לכל הדורות. איז במילא דער רבי צייכנט אן אויף דעם נועם אלימלך אז ער ברענגט אראפ די עבודה דעם חילוק פון מנשה מיט מיט אפרימען אז מנשה איז נענטער צו יוסף'ן און אפרים איז נענטער צו יעקב'ן דערפאר איז שכל ידיו און ער האט געזאגט כי יגדל ממנו אז אפרים וועט זיין העכער ווייל דאס איז די עבודה פון יעקב. דער רבי זאגט די צוויי די צוויי עניינים זענען פארבונדן מיט די צוויי אופנים אין עבודה וואס איז די צוויי אופנים פון עבודה ווי געזאגט פריערט אז מנשה ווייזט אלעמאל אויף שטרעבן צו דעם וואו ער געקומען צו זיין טאטן און אפרים איז פארקערט הפרני וואו דווקא בארץ עניי און דער רבי צו ארויסברענגען ווען מען זעט דאס אין עבודה פון יעדן אידן איין אופן איז ער הארעוועט אויף נישט צו באווירקט ווערן פון דער סביבה ווי ווערט ער נישט נתפעל פון דער סביבה? דורך בלייבן צוגעבונדן מיט בית אבי. דער מצב ווי ער איז געווען פאר דער ירידה אין גלות, ער האלט אין איין טראכטן ווי די ווי די נשמה איז געווען למעלה פאר זי איז אראפגעקומען אין דעם גוף גשמי און אין עולם הזה, דאס איז דער ענין פון די עבודה פון בית אבי. ער דערמאנט זיך כסדר אז ער געפינט זיך אין א מצב וואס וויל מאכן פארגעסן בית אבי. און וואס פועלט עס אויף אים? פועלט אויף אים אז ער זאל נישט פארגעסן. דאס איז איין סארט עבודה, א צווייטער אופן איז, ער איז און זיין עבודה איז, וואו איז ער און וואו איז זיין עבודה? דווקא אין ארץ עניי אין דעם חושך הגלות, ביז אין אן אופן אז ביי אים איז נישטא אויף אזויפיל דער זיכרון פון בית אבי, ס'איז נישטא ביי אים דער זיכרון פון בית אבי, און דארטן ארבעט ער צו באלייכטן דעם חושך הגלות מיטן אור הקדושה, און דורך דעם ווערט אויפגעטאן אן עילוי ויתרון אויך אין דעם אדם העובד, ביז אז הפרני אלוקים, וואו איז דאס דווקא? בארץ עניי דער רבי ברענגט ארויס דעם נאמען פון מנשה, דעם נאמען פון אפרים זייער געשמאק, מנשה איז אלעמאל די עבודה אויף אויף נישט צו פארגעסן פון וואנעט ער קומט, און ער זאל אלעמאל זיין צוגעבונדן צו בית אבי, און ער זאל וויסן אז ער געפינט זיך אין א פלאץ וואס וויל מאכן פארגעסן, און אפרים איז הפרני, וואו דווקא אז ער געפינט זיך אין ארץ עניי, און אויף א אופן אז דער זיכרון פון בית אבי איז נישט אזוי שטארק נוגע דא, ער ווייסט אז דא געפינט ער זיך אין א פלאץ וואס ער דארף נעמען און נעמען דעם חושך הגלות און אים באלייכטן מיט דעם אור הקדושה. וואס ווערט וואס ווערט יעמאלט אויפגעטון? ווערט אויפגעטון אויב א מענטש קומט צו די אויב מען ארבעט אויף דעם צווייטן אופן, ווערט דאס דער הפרני אלוקים דווקא אין ארץ עניי יעמאלט קומט ער צו צו די העכערע דרגות ווי מ'עט מסביר זיין שפעטער דעם ענין אות ד'. דאס איז דער טעם פארוואס אפרים איז יגדל ממנו פון מנשה, ווייל דער תכלית העילוי פון דער ירידה אין מצרים און אין גלות בכלל איז ירידה צורך עליה, ס'איז נישטא קיין ענין אין גלות וואס איז דא א ענין סתם אזוי צו גיין אין גלות, דער ענין פון גלות האט אין זיך א תפקיד און די גאנצע כוונה איז געווען אז ס'זאל זיין די ירידה זאל זיין צורך עליה, העכער ווי קודם הירידה, אויב איך זאל קומען צוריק נאך די ירידה צום זעלבן פלאץ פון וואו איך בין אראפגעגאן איז דאס נישט קיין אויפטו, דער אויפטו איז אז מ'קומט צו צו אסאך א העכערע דרגה ווי געזאגט פריערט, הפרני בארץ עני'. נישט נאר דעם נישט פארגעסן בית אבי, נישט נאר דאס איז די עבודה, נאר בעיקר צו אויפטון אין גלות אז עס זאל צוקומען א יתרון דורך דער ירידה הפרני אלוקים בארץ עניי. סאו דאס איז דער טעם פארוואס אפרים וועט זיין גרעסער, ווייל אפרים ווייזט אויף די עבודה ווי מען טוט אין מצרים, און מען באלייכט מצרים, נישט נאר מען האלט אין איין טראכטן א גאנצע צייט אז איך בין אין גלות און איך וויל ציען זיך צו צו אזוי ווי איך בין געווען בית אבי, נאר דווקא דער ענין פון הפרני אז ער ארבעט אין דעם גלות, ס'איז נישט אזוי נוגע דא דער בית אבי, דער נוגע דא איז אז אז מיט א תכלית אין גלות און ער דארף אויפהייבן דעם גלות און באלייכטן דעם גלות.

מען מוז אנהייבן מיט די עבודה פון מנשה און דערנאך קען מען קומען צו די עבודה פון אפרים'ן, דאס הייסט אין עבודה בגלוי ובפועל קומט מנשה פאר בנימין פאר אפרים'ן, איידער מען קען אויפטון אין ארץ עני' אז ס'זאל זיין הפרני אלוקים, מען קען נישט אנהייבן מיט די עבודה פון הפרני אלוקים, גלייך מען גייט אין גלות זאל מען וויסן אז מען גייט באלייכטן דעם גלות און דעם אויפהייבן, ס'מוז זיין קודם דער ענין פון דער ענין פון מנשה, אז מען זאל נישט פארגעסן בית אבי, אז מען זאל אלעמאל שטרעבן צו זיין אין בית אבי. וואס די חילוק פון די עבודה פון מנשה און די עבודה פון אפרים אין אנדערע ווערטער ברענגט די רבי ארויס זייער געשמאק, די רבי ברענגט ארויס אז אז פאר מען קען אויפטון אין ארץ עני' אזוי וואס דאס די לשון פון אפרים וואס דאס איז דער ענין פון עשה טוב אז מען נעמט און מען איז מהפך דעם גלות צו גוט מוז מען זיך פריער באווארענען אז מען זאל זיך נישט באווירקט ווערן פון דעם חושך הגלות וואס דאס איז סור

אז די ערשטע זאך דארף זיין סור מרע, נישט ווערן, נישט ווערן נתפעל, נישט ווערן אפעקטעד, נישט ווערן, נישט ווערן נספול, נישט, נישט טון וואס זיי טוען חס ושלום, דאס איז דער ענין פון סור מרע, דאס איז דער ענין פון מנשה, דערנאכדעם קען קומען די עבודה פון אפרים, אז ער קען נעמען און מהפך זיין דעם חושך פון גלות און מאכן אים אויכעט אויף ליכט. וויבאלד אבער אז די כוונה איז די עליה, אפרים, דעריבער איז אין ברכת יעקב די ברכה ווען עס איז א נתינת כח מלמעלה אויף דער עבודה דהגלות איז אפרים חשוב'ער, וישם את אפרים לפני מנשה. וואס איז די כוונה אויף דעם גיין אין גלות? ווי געזאגט פריערט ירידה צורך עליה, נישט נאר אז מען זאל זיין א גאנצע צייט שטרעבן צו בית אבי און גארנישט טון מיט דעם, זיין אפגעטשעפעט פון דעם, ניין, מען דארף דווקא זיין אין גלות און דארטן אויפטון,

דעם תוקף הנשמה, ניט צו באַווירקט ווערן פון דעם חושך הגלות, וואָס וואָס ווערט אז מען קומט אַראָפּ אין גלות, יעמאָלט ברענגט דאָס אַרויס דעם תוקף פון די נשמה אַז ער זאָל נישט נתפּעל ווערן פון דעם. בדוגמא, וואו זעט מען אַזאַ דוגמא בגשמיות? ווי אַ מנגד דווקא רופט אַרויס מידת הניצחון, ווען ס'איז נישטא קיין מנגד, איז דא א מלך, און אלץ ווערט געפירט שטיל, אלץ איז פיין, איז דער מידת הניצחון איז, איז, איז, איז, לאמיר זאגן ווערט ער פארשלאפן, ס'ניצט נישט יעצט. מה שאין כן ווען ס'קומט א מדינה און קומט זיך שלאגן מיט דעם מלך מיט די מדינה, יעמאלט ברענגט זיך ארויס ביי דעם מלך דעם כח הניצחון און ער גייט אין מלחמה און ער גייט געווינען. איז דער ענין פון ניצחון ווערט ארויסגערופן דווקא ווען ס'איז דא א מנגד, אזוי זיך אויכעט אין, אזוי זיך אויכעט ווען ווערט דער תוקף הנשמה אויף צו קומען דווקא ווען ער איז דא אין גלות ווען ער קומט אראפ למטה אין גלות. ועל דרך מה שנאמר, דוד המלך זאגט אין תהילים, צמאה לך נפשי, פארוואס צמאה לך נפשי? ווייל ער איז בארץ ציה, ער איז אין א טרוקענעם פלאץ און ער האט נישט קיין טרינקען, איז צמאה, צמאה לך נפשי. אזוי ווי א מענטש איז אין מדבר, ער האט נישט קיין וואסער, איז ער דורשטיג, אזוי זיך אויכעט דוד המלך זאגט אין רוחניות אז צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה. דערנאך וואס ע ווי ענדיגט ער צו דעם פסוק כן בקודש חזיתיך, טייטשט דער בעל שם טוב הלוואי זאל זיין כן בקודש חזיתיך, בדרך ה בדרך ה פשוט אין א עבודה פון א מענטשן איז אז ער איז אין א מדבר און ער האט נישט קיין וואסער איז ער דורשטיג, אז ער האט די וואסער איז ער שוין נישט דורשטיג, די זעלבע זאך איז דא אויכעט, אז דוד המלך זאגט אז ווען איך בין אין א ארץ ציה ועיף בין איך צמאה לך נפשי בשעת איך בין אבער אין בית המקדש בשעת איך בין אבער אין אין קדושה איך געפין זיך אין א פלאץ וואס איז וואס איז הייליג יעמאלט איז נישט שייך דער ענין פון צמאה דוד המלך האט געוואלט האבן אפילו ווען ער איז דארטן זאל זיין ביי אים דער געשמאק און דער צמאה אזוי ווי ווען ער איז אין א אין א פלאץ פון נישט זעט מען אבער אוואו רופט ארויס דער ענין פון צמאה בפשטות רופט עס ארויס דווקא ווען ער איז בארץ ציה במילא איז די ירידה ברענגט ארויס דעם תוקף פון די נשמה אז ס'זאל דווקא ס'זאל זיין א נצחון און זיך מתגבר זיין אויף די אלע עניינים וואס זיי שטערן צו דינען דעם אייבערשטן. ב. דאס איז איין וועג. טיפער דערפון, וואס איז דער ענין פון טיפער ווי דעם, ווי גערעדט פריער, אז דורך א ירידה גדולה ברענגט זיך ארויס דער טיפערער תוקף פון נשמה וואס האט נישט קיינע הגבלות, נישט נאר ווי געזאגט פריער ס'ברענגט ארויס דעם תוקף פון נשמה, נאר ס'ברענגט ארויס אזא גדר, אזא סארט עבודה פון די נשמה וואס האט נישט קיין הגבלות. וואס מצד דעם האט ער בכח נישט נאר צו בלייבן גאנץ אז דער גלות פועלט נישט קיין ירידה אין אים, נאר אדרבה צו ווירקן אויף זיין ארום און אים אויפהויבן צו זיין דרגה ביז צו מהפך זיין דעם חושך הגלות לאור. די ערשטע דרגה איז אז ס'רופט ארויס דעם תוקף הנשמה אז ער ווערט נישט באווירקט פון דעם ארום, די צווייטע זאך, די צווייטע דרגה וואס וואס וואס ווערט אויפגעטון דורך זיין עבודה, נישט נאר אז ער איז אין א וועג וואס ער ווערט נישט באווירקט און ער טוט זיך זיין עבודה, ניין, נאר ער טוט מיטן חושך אויכעט, און ער באלייכט דעם חושך, ווי דער רבי ענדיגט צו, ביז צו מהפך זיין דעם חושך הגלות לאור. ס'איז א מורא'דיגע חילוק פונעם ערשטן ביזן צווייטן. אבער דער רבי ענדיגט צו אז די צוויי עניינים זענען אלעס נאך נישט דער תכלית, דער תכלית איז דער דריטער עניין, ווי געזאגט פריערט, אז אין דעם עילוי ויתרון וואס טוט זיך אויף אין א אידן דורך זיין עבודה איז דא כמה עניינים, האט מען גערעדט דער ערשטער ענין איז די ירידה רופט ארויס דעם תוקף ער זאל נישט ווערן באווירקט פון דעם ארום, די צווייטע זאך איז אז ער האט א השפעה אויף דעם ארום, מיר זעען שוין דא אביסעלע דעם ענין פון דעם חילוק פון נשני ביז ביז אפרים, פון מנשה ביז אפרים, ווי דער רבי וועט שפעטער מסביר זיין, ווייל מען קען שוין אנהייבן פילן דא וואס דער רבי וויל צוקומען צו, אז מנשה איז דער ענין וואס ער איז, נאר ער מאכט נישט פארגעסן וואו ער איז געווען, ער איז פאר זיך און ער מאכט נישט פארגעסן, אפרים איז פארקערט אז ער טוט למטה. אבער די צוויי עניינים זענען נאר אן עילוי ויתרון וואס קומט אין דער נשמה מצד עצמה, ווי געזאגט פריערט, ווען עס ווערט נתגלה דער תוקף הנשמה אז זי ווערט נישט באווירקט, עס ווערט נתגלה א העכערער תוקף הנשמה אז זי קען מהפך זיין, עס איז בלויז וואס אט דער עילוי וואס איז דא אין נשמה ווערט אנטפלעקט דווקא דורך עבודה אין גלות, איז פארשטאנדיג? ווי ווערט עס נתגלה? דווקא ווען מען קומט אראפ אין גלות, און דער רבי לייגט צו, עס קומט אבער צו אין דער נשמה מצד איר עבודה אין גלות, נאך א העכערע ענין, נאך דעם צווייטן ענין, אז די נשמה איז נישט נאר אין א אין א וועג וואס האט דעם תוקף אז זי ווערט נישט באווירקט נאר זי איז אויכעט משפיע למטה, פון דעם קומט צו א העכערע ענין, וואס דאס איז דער דריטער ענין, ג. דורך דעם וואס מען מאכט איבער דעם חושך הגלות לאור, ווערט אויפגעטאן אין דער נשמה א יתרון, א יתרון וואס איז נישטא אין איר מצד עצמה. א נייער גדר, דער דריטער גדר איז אז דורך די עבודה וואס זי טוט ביידע זאכן, קומט זי צו צו א סאך א העכערע זאך וואס איז העכער ווי מצד עצמה, בדוגמת א בעל תשובה וועלכער האט אויך זכיות וועלכע זענען געווארן מזדונות, מה שאין כן ביי א צדיק א צדיק האט עס נישט, מה שאין כן איינער וואס איז א בעל תשובה, קומט ער מיט גאנצע פעק מיט וואס איז געווען ביי אים זדונות און ס'ווערט ביי אים זכיות, אט דא קומט דאך אויס אז ער האט אסאך מער. דער רבי לייגט צו אין הערה צוויי און צוואַנציק אז ודוגמתו בכל אדם, שטייט משכני אחריך נרוצה, איז מבואר אין אסאך ערטער אז ס'הייבט אן משכני איז לשון יחיד און נרוצה איז לשון רבים, האט געדארפט שטיין אדער משכנו, אדער משכני אחריך ארוץ, וואס איז דער משכני אחריך און נרוצה, אדער ס'שטייט ובכל מאודך, ברענגט דער רבי אראפ פון תורה אור פונעם אלטן רעבן, אז פארוואס שטייט דארטן דער לשון פון נרוצה, ווייל ס'ווערט די מרוצה ווערט פון דעם נפש אלוקית דורכן נפש הבהמית, יעמאלט זענען ביידע נרוצה, ביידע סיי דער נפש אלוקית און סיי דער נפש הבהמית, נפש הבהמית איז פועל, דורך דעם וואס ער איז א מונע, דורך דעם וואס דער וואס דער נשמה איז אין גלות, און זי האט ביידע זאכן, זי ווערט נישט באווירקט פון דעם פון פון דעם נפש הבהמית, און אדרבה זי ברענגט אריין אור אין דעם נפש הבהמית, איז נרוצה, דער נפש הבהמית נעמט מיט דעם נפש אלוקית צו אסאך א העכערע דרגה ווי דער נפש אלוקית איז מצד עצמו. במילא איז יעמאלט די דער ענין פון מאכן ליכטיג דעם חושך, ווי דער רבי עט מסביר זיין שפעטער, ס'איז נאר צו זאגן די הקדמה אויף דעם, ס'איז דא א געוואלדיג ס'איז דא א געוואלדיגע ווארט אז אז דער ענין פון ענין פון מאכן ליכטיג איז דא צוויי וועגן איין זאך מען ברענגט אריין דער ליכט אין א טונקעלן צימער דאס איז דאס מיינט נישט אז דער חושך איז נהפך געווארן דער אור האסט אוועקגעטריבן דעם חושך מיט דעם אור דערנאך איז דא וואס מ'נעמט דעם חושך אליין און מ'בייט אים איבער מ'האט געלערנט אין א פריערדיגע שיחה איך געדענק נישט וועלכע פרשה מ'האט געלערנט ווי דעם ענין פון מצוות שהציעו וואס געווען וואס געווען אויף אין לאיסור איז געווען דער ענין פון הציעו, בהיתר, דאס איז דער טייטש פון מהפך זיין דעם חושך אליין איז געווארן אור, אדער ווי דער ווארט פון דעם בעל שם טוב, ער ברענגט נישט דא אין שיחה אבער זייער געשמאק צוצולייגן, וואס עס שטייט כי תראה חמור שונאך איז וחדלת מעזוב לו, אז דו'סט זען אז דער חומר אז דיין נפש הבהמית וויל שטערן דיר פון דינען דעם אייבערשטן מיט אלץ, איז חדלת מעזוב לו, זאגט תורה ניין, עזוב תעזוב עמו, טייטשט דער בעל שם טוב אז דאס גייט אויף דעם ענין פון רוחניות'דיגע עניינים, בפשטות זאגט תורה כי תראה חמור שונאך זאלסט אים העלפן, מען רעדט דא וועגן ברוחניות, זאגט דער בעל שם טוב אז דו'סט זען א חמור שונאך, זאלסטו וויסן עזוב תעזוב עמו, נישט ברעכן דעם יצר הרע, נישט ברעכן דעם נפש הבהמית מיט תעניתים אדער מיט די אלע זאכן, ניין, אים מסביר זיין דעם נפש הבהמית ווי גרויס און ווי גוט ס'איז תורה, ווי גרויס און ווי גוט ס'איז דער אייבישטער און אז ער זאל אראפקומען דא למטה, דער נפש הבהמית טוט טוט טאקע זיין עבודה וואס ער שטערט, אבער די עבודה פון א אידן איז צו זיך מתגבר זיין און בייטן דעם נפש הבהמית, נישט נאר נישט האבן צוטון מיט אים און אים ברעכן, ער קען אים צוברעכן מיט תעניתים מיט אלץ, דאס איז נישט דער תפקיד, דער תפקיד איז צו ארבעטן מיט אים און אים אויפהייבן, אז פון חושך עט ווערן אור. אות ו', דערמיט וועט מען פארשטיין דעם חילוק צווישן מנשה און אפרים, לויט די דריי זאכן וואס מען האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד, אז ס'איז דא די ירידה רופט ארויס דעם תוקף פון די נשמה ער זאל נישט ווערן באווירקט,

לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג יעצט זאגט דער רבי אין אות ו' וואס איז דער חילוק פון מנשה מיט אפרימען, אלץ וועט ווערן געשמאק פארשטאנדיג ווי דער רבי האט געזאגט, למעשה האט שוין דער רבי פארענטפערט אלץ, דער רבי זאגט אז מען גייט לערנען א טיפערע הסברה אין דעם צו זען מער טיף און געשמאק די חילוק פון מנשה מיט אפרימען און די שייכות פון אפרים צו יעקב און מנשה דווקא צו יוסף, ביידע זענען קינדער פון יוסף, זיי ברענגען ארויס זיין ענין, ביידע זענען קינדער פון יוסף, יוסף איז על שם, יוסף השם לי בן אחר, שטייט אין פרשת ויצא אז ער מ'האט אים געגעבן א נאמען, רחל האט אים געגעבן א נאמען יוסף, יוסף השם לי בן אחר זאל האבן נאך א קינד, דאס מיינט די הוספה וואס ווערט אויפגעטון דורך דער עבודה אין גלות, מאכן פון אחר, פון סטרא אחרא מאכן א בן, נאר אין דעם גופא זענען פאראן די צוויי דרגות ווי מען טוט עס. לכאורה האט דאך געקענט שטיין יוסף השם לי בן. וואס האט צוגעלייגט רחל דעם ענין פון אחר בן אחר מיינט זי וויל האבן נאך א זון, פיין, אבער על פי חסידות איז זייער געשמאק ווי מען זאגט יוסף השם לי בן אחר, מען זאל מאכן פון דעם אחר זאל מען מאכן א בן, ווי דער רבי טייטשט אפ, מאכן פון אחר פון סטרא אחרא זאל מען מאכן א בן, בה אבער ס'איז דא אין דעם צוויי דרגות אין די עבודה פון יוסף'ן וואס אויף יוסף'ן האט מען געזאגט יוסף השם לי בן אחר, איז דא צוויי דרגות אין די עבודה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה פֿינף און צוואַנציק, להעיר מהמשך תרס"ו פונעם רבי'ן רש"ב נשמתו עדן, שביוסף יש ב' עניינים, ביי יוסף איז דא צוויי עניינים, כמו שהיה אצל יעקב, וואס איז געווען ביי יעקב און וואס איז דא ביי יוסף'ן, כאשר נתרחק מאביו, שאז דווקא הצליח ביותר. סיי ביי יעקב'ן אויפגעשטעלט די שבטים דווקא אין חרן, און סיי ביי יוסף'ן הפרני אלוקים דווקא אין מצרים, זעען מיר אז ס'דא אין ביידן איז דא די זעלבע עבודה פון דעם, איז אין יוסף איז דער טאטע פון ביידן סיי פון מנשה סיי פון אפרים'ן, און ביי אים איז דא ביידע עבודות, וואס איז די ביידע עבודות? מנשה איז דער תוקף הזיכרון פון בית אבי, ווי געזאגט פריערט, דער תוקף הנשמה וואס איז נתגלה געווארן ביי יוסף'ן דורך זיין עבודה אין מצרים, וואס איז נתגלה געווארן יעמאלט די דער ענין אז ער איז געווען אין א וועג פון. נישט ווערן באווירקט פון מצרים. דערנאכדעם דער נאמען אפרים ווייזט אבער אויפן יתרון האור וואס איז נמשך געווארן מן החושך עצמו, אז ער האט געטאן מיט דעם חושך און האט פון חושך אליין איז געווארן הפרני אלוקים דווקא וואו? בארץ עניי און היות אז דער העכסטער גילוי איז דער יתרון. יא ווי געזאגט פריער, וואו זעט זיך ארויס דער גאנצער ריוח פון דעם גלות, דווקא דער ריוח פון די עבודה וואס ס'ווערט יעמאלט דער יתרון וואס ווערט חושך אליין ווערט אור, וואס ווערט נמשך מן החושך עצמו, דעריבער איז אפרים העכער פון מנשה. למעשה בפועל ווער טוט עס אויף? אפרים טוט עס אויף און נישט מנשה, דערפאר איז אפרים העכער ווי מנשה. אות ז'. לויט דעם ווערט אבער שווערער צו פארשטיין די שייכות פון מנשה צו יוסף און אפרים צו יעקב, דלכאורה על פי הנל האט געדארפט זיין פארקערט. לויט וואס מען האט ערשט געזאגט אז דער ענין פון מנשה'ן איז דער ענין פון זכרון בית אבי, און דער ענין פון אפרים איז פארקערט איז הפרני בארץ עניי דווקא די עבודה מיטן גלות און מאיר זיין דעם חושך, זאגט דער רבי ווערט לכאורה פונקט פארקערט, האט געדארפט זיין מנשה דווקא גלייך צו יעקב'ן און אפרים צו יוסף'ן. ווי זעט מען אז ס'האט געדארפט זיין פארקערט? מנשה וואס קומט דערמאנען אויף בית אבי, ווי געזאגט פריערט, דארף האבן מער שייכות צו יעקב'ן, מנשה דערמאנט אויף בית אבי, בית אבי איז יעקב, אפרים ווייזט אויף הפרני אלקים בארץ עניי, דארף זיין שייך צו יוסף'ן, צו דער הוספה וואס קומט צו דורך דער עבודה פון יוסף השם לי בן אחר, איז לכאורה קומט דאך אויס פונקט פארקערט.

וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין פסוק ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי זאגט דער רבי וואס דאס איז נישט פארשטאנדיג דער רבי ברענגט אראפ דער אלשיך און נאך און דער רמבן ברענגען אויכעט אראפ די די די שאלה וואס איז די שאלה ס'שטייט דארט אז שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים ביז איך בין געקומען צו דיר איז אפרים און מנשה זענען כראובן ושמעון, אפרים וועט זיין ווי ראובן און שמעון וועט און מנשה וועט זיין ווי שמעון, לכאורה וואלט געווען גענוג צו זאגן בקיצור ואתה שני בניך אפרים ומנשה לי הם, כראובן ושמעון יהיו לי. וואס איז די אריכות אין פסוק הנולדים לך בארץ מצרים און דערצולייגן עד בואי אליך מצרימה, וואס גיבט דאס דערצו? ויש לומר אז דאס איז נישט בלויז א סימן וועלכע פון די בני יוסף גייען אריין במנין השבטים, ער גיבט נישט נאר קיין סימן אז דאס איז די צוויי וואס זענען געבארן געווארן פריער זאלסטו וויסן זיכער אז מען רעדט וועגן די צוויי, נאר דאס איז אויך א טעם והסברה אויף די ווערטער וואס יעקב זאגט, הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה, איז נישט נאר א סימן ער זאל וויסן זיכער אז ס'רעדט זיך וועגן אפרים, ער זאגט דאך קלאר אז ס'רעדט זיך וועגן אפרים ומנשה, דאס איז נישט נאר א סימן, דאס איז דער טעם, דאס איז דער הסבר פארוואס די צוויי נעמען איבער נעמען איבער דעם פלאץ פון יוסף'ן און זיי ווערן כראובן ושמעון. נאר דאס איז אויך א טעם והסברה פארוואס זיי זענען שייך צו יעקב'ן ווי יעקב ענדיגט צו לי הם, מצד דעם וואס זיי זענען געבארן געווארן צו יוסף'ן בארץ מצרים, און דערצו נאך עד בואי אליך מצרימה, פאר איך בין געקומען צו דיר אין מצרים, איז דערפאר לי הם, זייער געשמאק, אז שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך, לי הם, וויבאלד אז זיי זענען געבארן געווארן עד בואי אליך, זיי זענען געבארן געווארן ווען איך בין נישט געווען דארטן, און פון דעסטוועגן זענען זיי געבארן געווארן דארטן אין דעם פלאץ און זענען ווי ס'דארף צו זיין דווקא לי הם ווי דער רבי גייט מסביר זיין בפשטות, וואס דער הסבר בפשטות, צו פארשטיין פארוואס דאס איז, דורך דעם וואס כאטש וואו זעה איך דעם טעם און די הסברה אין דעם, דורך דעם וואס כאטש זיי זענען געבארן געווארן אין מצרים און זיך אויפגעהאדעוועט אין א סביבה וואו יעקב האט זיך נישט געפונען, און פון דעסטוועגן האבן זיי זיך געפירט ווי יעקב'ס אייניקלעך, איז יעמאלט לי הם. אין דעם דריקט זיך אויס די אמת'ע שלימות פון יעקב. דער רבי לייגט צו אין הערה זיבן און צוואַנציק, ווי ברענגט זיך אראפ אין ויקרא רבה, ממדרש רבה, אז דווקא יעקב איז מיטתו שלימה. וואו איז מיטתו שלימה? ערשטנס זענען אלע געבארן געווארן אין חרן גאר, רוב אויף דעם געבארן, די מחוץ פון בנימין איז געבארן געווארן אין חרן, און יוסף און און און אויכעט און אויכעט די די מנשה ואפרים זענען געבארן געווארן אין מצרים און דאס האט זיך ווערט ארויסגערופן דווקא דער ענין פון מיטתו שלימה. ממילא איז פארשטאנדיג יעצט פארוואס ערשטנס האט דער רבי מסביר געווען פארוואס ס'שטייט דער עד בואי אליך מצרימה, ווייל עד בואי אליך פאר איך בין געקומען פון דעסטוועגן האבן זיי זיך געפירט ווי ס'דארף צו זיין איז לי הם יעמאלט, אות ח' לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג ערשט וואס די שאלה וואס מ'האט געפרעגט פריערט אז לכאורה אויב איך זאג אז מנשה איז דערמאנט מיר בית אבי א גאנצע צייט האט ער געדארפט האבן די שייכות מער צו יעקב און אפרים וואס איז הפרני ווייזט עס מער אויף די עבודה פון יוסף און וואס הפרני בארץ עניי האט געדארפט זיין פארקערט דער רבי מסביר לויט דעם וואס מ'האט מסביר געווען ערשט דעם פסוק ועתה שני בניך אז ס'איז דווקא עד בואי אליך וועט מען זעהן ווי די שייכות פון מנשה איז דווקא צו יוסף'ן און אפרים איז דווקא צו יעקב. על פי זה וועט מען אויך פארשטיין פארוואס אין דעם ענין האט יעקב מקדים געווען אפרימען פאר מנשה'ן. כנל סעיף ב' וויבאלד אז מנשה ווייזט ווי ס'ווערט נישט נפסק דער זיכרון און די שייכות צו בית אבי כנל בארוכה, קומט אויס אז מצד דעם אופן העבודה איז נישטא דער אמת'ער מצב פון עד בואי אליך מצרימה, ווייל ס'איז געווען, ס'איז כסדר פאראן דער זיכרון פון בית אבי. יעקב אבינו איז מדגיש אז ס'דארף זיין עד בואי אליך, די קינדער עלן ווערן אנשטאט זיי עלן זיין אזוי ווי ראובן ושמעון, זיי עלן אריינגיין אינעם חשבון פון די שבטים. איז אויב איך זאג אז מנשה ווייזט אויף מיר אז א גאנצע צייט בין איך אין בית אבי, פעלט דארט דער עד בואי. די הדגשה פון יעקב'ן איז אז פאר איך בין געקומען צו דיר אין מצרים פון דעסטוועגן האבן זיי זיך געפירט ווי ס'דארף צו זיין, זענען זיי מיינע אייניקלעך איז לי הם ווערן זיי א חלק פון די שבטים, איז מנשה ווייזט נישט אויף דעם, ווייל מנשה ווייזט דאך אז א גאנצע צייט בין איך נאך אלץ אין בית אבי. וואו איז דער אמיתית המצב פון עד בואי אליך מצרימה, וואו זעט מען ארויס דעם אמת'ן חילוק פון עד בואי אליך מצרימה אז זיי זענען ווי ס'דארף צו זיין און אלץ ווי ס'דארף צו זיין, איז אינעם אופן העבודה פון אפרים דווקא, דווקא ביי אפרים איז זכות, וואס איז אפרים ווי גערעדט פריער דעם חילוק אז מנשה איז מ'גיט זיך נישט ווערן באווירקט פון דעם גלות און איך האלט אין איין טראכטן וועגן בית אבי, מה שאין כן אפרים איז איך נעם דעם גלות און איך בין אים מהפך לאור, איז דווקא אפרים וואס איך האב צו טון מיט דעם חושך און גלות, דאס ווייזט ארויס דעם עד בואי אליך, וואו זע איך ארויס מער דעם עד בואי אליך? דווקא אין אפרים און נישט אין מנשה. דער מצב האמיתי, דער אמיתית המצב פון עד בואי אליך מצרימה איז אין אופן העבודה פון אפרים. וואס באווייזט דאס? ס'באווייזט אז מ'געפינט זיך בארץ עניי עס זעהט זיך נישט אן בחיצוניות זיין פארבונדן מיט יעקב בית אבי. ביי מנשה'ן איז, האלט ער אין איין טראכטן וועגן בית אבי, ווען ס'קומט צו אפרימ'ן טראכט ער שוין וועגן דעם ענין פון. אז ער איז טאקע אין ארץ עניי פון דעסטוועגן איז הפרני פון דעסטוועגן איז ער עובד עבודתו באופן אז עס איז אין אים ניכר אז ער איז יעקב זיין אייניקל ווערט זייער געשמאק פארשטאנדיק פארוואס אפרים איז מער שייך צו יעקב'ן און מנשה דווקא צו יוסף'ן אויסטעס עס איז מבואר אין חסידות אז יעקב דער צו ארויסברע ארויסברענגען ערשט אסאך געשמאקער און מער קלארער דעם ענין ווי אפרים איז שייך צו יעקב און מנשה איז שייך צו יוסף. ס'איז מבואר אין חסידות אז יעקב איז מידת האמת וואס איז מבריח מן הקצה אל הקצה, ברענגט אראפ אין זוהר און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין תניא סוף פרק יג אז אמת איז מבריח מן הקצה אל הקצה, און ס'איז באוואוסט וואס אלעמאל ברענגט זיך אין חסידות וואס איינע פון די זאכן וואס מבריח מן הקצה אל הקצה אז ס'איז נישטא קיין אז אמת מוז זיין אמת ס'קען נישט זיין א שטיקל אמת אדער האלב אמת אמת איז אמת וואס הייסט אמת אין יעדע דרגה וואס דו'סט רעדן איז דאס אמת נישט אז אין די דרגה ווי איך בין ערשט איז דאס אמת איך קום צו א העכערע דרגה איז דאס נישט אמת ס'קען נישט זיין, ווייל אמת איז דאך ווערט ווערט גענומען חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, אמת איז נעמט אדורך דעם א' איז דער ערשטער אות, מ' איז מיטן, און ת' איז דער סוף, ווי דאס מן הקצה אל הקצה, אמת איז אלץ. איז מבואר אז יעקב זיין מידה איז דער מידה פון אמת, פון דעם קצה הכי עליון, ביז דעם קצה הכי תחתון, דאס איז דער ענין פון יעקב. און בפועל פירט זיך דאס אויס דורך יוסף'ן. זייער געשמאק ווי די רבי טוט ארויסברענגען די פועל, די עבודה פון יעקב מידת האמת, אין וועמען זעהט זיך עס ארויס און אין וועמען ווערט עס דורכגעטון, דווקא אין יוסף'ן. פארוואס? ווייל יעקב מצד עצמו איז מדרגתו אין אצילות. העכער פון עולמות בי"ע. און סא און יוסף טראגט אראפ מדרגת יעקב אצילות אין עולמות בי"ע ביז אין עולם הזה התחתון וואס דאס איז דער ווי געזאגט מן הקצה אל הקצה וואס דאס קען זיין דער קצה הכי תחתון איז עולם הזה התחתון יעקב מצד עצמו איז אלעמאל געווען אין די מידה פון אצילות מה שאין כן יוסף ער נעמט אראפ די מדרגה פון יעקב, נעמט ער עס אראפ מן הקצה אל הקצה, ווי ס'איז באוואוסט אויכעט, די רבי שרייבט עס נישט דא אבער ס'איז באוואוסט אז ווען יוסף אין לעצטע פרשה צום סוף פרשה ווען ער האט גענומען די שבטים מקצה אחיו און האט זיי געברענגט צו פרעה האט ער זיי אנגעזאגט זאלן זאגן און ס'איז טאקע געווען אז זיי זענען געווען רועי צאן, זיי זענען געווען רועי צאן פארוואס? זיי האבן זיך אפגעטראגן פון די וועלט, זיי האבן געווען מיט די צאן אין די אין די פעלדער און אין די וועלדער און זיי האבן נישט געהאט צו טון מיט דעם עולם מה שאין כן יוסף איז געווען אין אזא גרויסע דרגה אז ער איז געווען משביר בר לכל הארץ ער איז געווען פארנומען טאג און נאכט מיט מיט פירן די ביכער מיט פירן די חשבונות מיט געבן עסן צו אלעמען פון דעסטוועגן איז ער געווען א מרכבה ער איז געווען אזוי ווי א וואגן וואס א וואגן האט נישט קיין אייגענע תאווה נאר דער וואגן גייט וואו דער פערד גייט אז דארטן גייט דער וואגן ווי עס ווערט געברענגט אויף די אבות אז זיי זענען געווען א מרכבה לאלוקות זיי האבן נישט געהאט קיין איין אין אין ענין פון א א א אייגענעם רצון אדער א אייגענע זאך וואס זיי ווילן גיין און וואס זיי ווילן טון, אלץ איז געווען מרכבה לאלוקות, אלץ וואס זיי האבן געטון איז געווען פאר'ן אייבערשטן. איז יוסף'ס דרגה ווייזט אויף א געוואלדיגע זאך, ער האט אראפגעברענגט דעם ענין פון אצילות דווקא אין בי"ע, אז דווקא אין מצרים, אין דעם פלאץ וואס איז דער ערגסטער פלאץ, אין עולם הזה התחתון איז ער געווען פארנומען מיט די אלע גשמיות'דיגע זאכן, פון דעסוועגן איז ער געווען מחובר די גאנצע צייט מיט אלוקות אין א אופן וואס איז למעלה למעלה פון אונזער פון פארשטיין ווי אזוי דאס איז. וואס דאס איז דער טעם פנימי וואס דורך יוספ'ן איז געווען די ירידה פון יעקב אין מצרים, מיצרים וגבולים עולמות בי"ע. זייער געשמאק א טעם פנימי וואס דער רבי ברענגט צו אזוי דרך אגב אז דורך וואס איז יעקב אראפגעקומען אין מצרים? דווקא דורך יוספ'ן, יוסף איז פארקויפט געווארן אין מצרים, ער איז געווארן א משנה למלך, ס'איז נישט געווען קיין עסן, איז יעקב איז אראפגעקומען אין מצרים. וואס מיינט עס אראפקומען אין מצרים? מצרים, פון וואנעט נעמט זיך די ווארט מצרים? פון מיצרים וגבולים, וואס דאס ווערט אנגערופן עולמות בי"ע, מה שאין כן יעקב אליין איז געווען אין די דרגה אלעמאל פון עולם האצילות. און אזוי אויך בנוגע דעם קצה העליון, דאס איז אלץ וואס יוסף האט אראפגעברענגט דעם ענין פון יעקב'ן אין קצה התחתון אין מצרים אין מיצרים וגבולים, יעצט וועט מען זען אז אין דעם אנדערן כיוון, אין דעם כיוון פון עליון איז אויך די זעלבע זאך. וואו זעט מען עס? דווקא דורך אתהפכא חשוכא פון עולמות בי"ע לנהורא, דורך יוסף'ס עבודה, ווי מ'האט אים געגעבן דעם נאמען יוסף השם לי בן אחר, מאכן פון דעם אחר א בן, מאכן פון דעם פון מצרים, פון די מיצרים וגבולים, דארטן מאכן א מקום לאלוקות, בייטן די חושך אויף אור, יעמאלט ווערט דער יתרון האור מן החושך, וואס ווערט יעמאלט? אגב ווי יעקב איז, העכער פון אצילות.

כח ווי ס'ווערט נתגלה דער עצם פון די נשמה ווי זי איז, דורך דעם קומט מען צו א מרבה דארטן ווערט יתרון האור מתוך החושך, יעמאלט ווערט די נשמה נתעלה צו אסאך העכערן ארט, זעט מען דא אויכעט אז יוסף'ס עבודה איז געווען צו ארויסברענגען דעם מבריח מן הקצה אל הקצה, אל הקצה איז דאס דער עולם התחתון, עולם הזה התחתון וואס דאס איז דער קצה הכי תחתון, דורך די עבודה פון יוסף אין קצה התחתון האט דאס צוגעברענגט אז ס'טוט אויפהייבן ביז ס'הייבט אויף יעקב'ן צו א העכערע דרגה פון אצילות. דערמיט איז אויך דערמיט איז מען אויך מבאר פאר וואס די 17 יאר וואס יעקב איז געווען אין מצרים זענען געווען זיינע בעסטע יארן שטייט ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה איז דאס געווען די בעסטע יארן ווי ס'ווערט געברענגט אין אין בעל הטורים און ער ברענגט אויך פון אלטן רעבן אין היום יום ווייל דווקא דורך דער ירידה אין מצרים איז ער צוגעקומען צו זיין שלימות מבריח מן הקצה הכי עליון אל הקצה הכי תחתון. דווקא ווען יעקב איז אראפגעקומען אין מצרים, אין מיצרים וגבולים, אין די ערגסטן פלאץ וואס קען זיין יעמאלט אין דער וועלט, און דווקא דארטן האט מען זיך געפירט ווי ס'דארף צו זיין, און ס'איז געווען דער ענין פון שלח את יהודה שלח לפניו גושנה, מ'האט געמאכט דארטן א ישיבה, מ'האט געמאכט דארטן אלע זאכן, איז דורכדעם ווי יעקב קומט אראפ למטה, און דווקא דורך יוסף'ן, וואס יוסף איז דאך געווען דער ענין וואס ער האט אראפגעברענגט, די ירידה פון יעקב איז געווען דורך יוסף'ן, דווקא דורכדעם קומט מען צו צו דעם קצה הכי עליון. אות י'. וויבאלד אז אפרים און מנשה נעמען מקום יוסף אין מנין השבטים, יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין דעם חילוק פון מנשה מיט אפרים'ען און די שייכות פון מנשה צו יוסף און אפרים צו יעקב'ן. וויבאלד אז אפרים און מנשה פארנעמען מקום יוסף אין מנין השבטים, איז פארשטאנדיג זיי נעמען דאך צו דעם פלאץ פון יוסף אין מקום השבטים, איז פארשטאנדיג אז זיי זיינען א מעין פון תולדות יעקב יוסף, אויב זיי קענען און שטייט אין פרשת וישב אלה תולדות יעקב יוסף און זיי נעמען איבער זיין פלאץ מוז דאך זיין אז זיי זענען א מעין פון יוסף'ן אויף צו אראפטראגן ענינו פון יעקב אין ארץ מצרים און אין דעם איז דא אין זיי אן אויפטו לגבי יוסף אין די עבודה וואס איז דא אין מנשה און אפרים איז נאך דא א אויפטו לגבי יוסף'ס עבודה אויכעט. ביי יוסף'ן אויך ווי ער קומט אראפ אין מצרים אין עולמות בי"ע איז מאיר מדרגת יעקב אצילות בגילוי. ווען יוסף קומט אראפ אין מצרים און ער ארבעט אין מצרים, איז נאך אלץ יוסף האט א גאנצע צייט איז ער געווען מנשה נשני אלוקים, און ער האט דעם ענין פון מדרגת יעקב אצילות איז בגילוי דארטן אין מצרים ביים, ווי געזאגט פריערט, אבער אז ער איז געווען א מרכבה די גאנצע צייט אפילו ווען ער האט געארבעט דארטן אין מצרים, און וויבאלד אז אין זיין עבודה לייכט בגילוי די השפעה פון יעקב וואס איז העכער פון מצרים בי"ע ווי געזאגט פריערט. כנזכר לעיל, איז מלכתחילה נישטא קיין ארט אויפן העלם והסתר פון מצרים, אדרבה, ווען יוסף איז אין מצרים, איז ווען ער איז צוגעקומען צו די דרגה געווארן א משנה למלך, איז געווען די דרגה פון ער איז שולט אויף מצרים, וויבאלד אז אין יוסף'ן שיינט אגאנצע צייט דער ענין פון אצילות, ער איז טאקע אראפגעקומען אין מצרים, אבער ס'אראפקומען אין מצרים איז די זעלבע דרגה ווי יעקב איז, איז ממילא ווען ס'דא דער גילוי פון אצילות, איז יעמאלט איז איז דער איז דער איז איז ער העכער פון מצרים? ער איז טאקע אין מצרים אבער ער איז העכער פון מצרים, ווי זעט מען דאס? ער איז שולט אויף מצרים, ער איז דער משנה למלך. קומט אויס, וואס זעט מען פון דעם? אז מצד עבודת יוסף, מיר ווילן דאך צוקומען א גאנצע צייט צו די דרגה אז מען זאל זיין דווקא אין גלות און דארטן זאל מען ברענגען דעם אור, ביי יוסף'ן זעט זיך עס נאכנישט, קומט אויס אז מצד עבודת יוסף איז נאך נישט געווען די אמת'ע ירידה, און די עבודה איז נאך נישט געווען אין דעם חושך פון מצרים ממש, וואס דאס איז קצה הכי תחתון וואס מ'דארף ארבעטן דווקא אין די נידעריגסטע פלעצער, ווי דער חושך איז יעמאלט א מנגד צום אור הקדושה, ווייל ער איז געווען א ענין פון אצילות דארטן. על דרך וואס ס'איז געווען אין פשטות, זעט מען, דער רבי ברענגט א געשמאקע געוואלדיגע געשמאקע ראיה, ווי מען זעט בפשטות, וואס זעט מען ארויס בפשטות? אז כל זמן יוסף האט געלעבט, האט נישט געקענט זיין קיין גזירות אויף אידן. ס'איז נישט געווען דער ענין פון די גזירות, ס'איז כאילו ווי מ'איז נאך נישט אראפ אין מצרים, ווען קומט מען אראפ אין מצרים, דווקא נאך וואס יוסף איז נסתלק געווארן, יעמאלט קען עס זיין דער ענין, ערשט ווען מת יוסף, ברענגט דער רבי אראפ א לשון פון מדרש, כאילו אותו היום נכנסו למצרים, מדרש אין שמות רבה און אין תנחומא אין שמות שטייט קלארע ווערטער, נאכדעם ווען מת יוסף, איז דער לשון כאילו אותו היום נכנסו למצרים. דער אריינגיין אין מצרים, אננעמען זיך די גזירות מיט די אלע זאכן, ווען איז דאס? דווקא ווען יוסף מת. ממילא זעה איך אז ביי יוסף איז נאכנישט דא די העכסטע ענין פון די דרגה אין עבודה דווקא אין גלות, דווקא מיטן גלות, דווקא מברר זיין דעם גלות. דווקא ווען ווערט עס יא אויפגעטון? דווקא דורך שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה, די צוויי קינדער וואס זענען געבארן געווארן אין מצרים, ווען זיי זענען געבארן געווארן אין מצרים? פאר יעקב איז אראפגעקומען דארטן, עד בואי אליך, די עבודה איז אין א איז אין אן ארט וואס זעט זיך נישט אן מדריגת יעקב, אין דעם חושך פון מצרים וואס איז מעלים ומסתיר ומנגד צו קדושה, טוט זיך אויף די שלימות פון יעקב שמבריח מן הקצה הכי עליון אל הקצה הכי תחתון. מילא איז שוין פארשטאנדיג יעצט זייער גוט די חילוק פון יוסף'ס עבודה און די עבודה פון שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, ווערט יעמאלט אויפגעטון דער ענין וואס זיי דווקא זיי זענען אין מצרים און אין אן אופן וואס זיי טוען מיט מצרים נישט אין א אופן ווי יוסף ברוחניות קומט אראפ ווי ער ברענגט אראפ אצילות אין בי"ע, נאר זיי ווערן טאקע אין בי"ע און זיי ווערן טאקע אין גלות, און ס'איז דארטן דא די ענין די גזירות מיט די אלע זאכן, און פון דעסטוועגן בלייבן זיי ווי ס'דארף צו זיין. אות יוד אלף. די דריי אופנים הנ"ל. די דריי אופנים וואס מ'האט גערעדט פריערט. יעקב וואס מצד עצמו איז ער העכער פון מצרים. יא, געזאגט יעקב איז דער ענין פון אצילות איז העכער פון דעם, ב יוסף וואס באלייכט מצרים מיט דער השפעה פון יעקב, אבער ס'איז דא דער ענין פון אצילות אין מצרים, ג איז דא די בני יוסף וואס דערלאנגען אין דעם חושך פון מצרים ווי ער איז מצד עצמו, נישט מ'ברענגט אראפ ליכט דארטן נאר זיי גייען ארבעטן מיט מצרים, ווי ער איז מצד עצמו זיינען מתאים בכללות איז שטימען ממש פונקט צו די דריי עניינים הנזכר לעיל אין סעיף א, אין דעם יתרון וואס ווערט אויפגעטון דורך דער ירידה אין גלות. מען האט גערעדט פריער וועגן די דריי עניינים מ'האט דערמאנט וואס דערמאנט נאר פריערט אז די אז אז ס'ברענגט ארויס דעם תוקף הנשמה אויף צו קענען זיך נישט ווערן באווירקט, דערנאך ברענגט עס ארויס נאכמער דעם תוקף הנשמה אן הגבלות וואס יעמאלט טוט מען אויף מיט דעם, און יעמאלט קומט מען צו צו א דרגה וואס ברענגט אונז צו צו אסאך העכער, עט נאר זען יעצט אז ס'שטימט גלייך מיט די ערשטע זאך פון יעקב מצד עצמו, יוסף ווי ער באלייכט מצרים דורך די השפעה פון יעקב און די בני יוסף, די דריי זאכן שטימען מיט די אנדערע דריי אין דעם ערשטן ענין אז מצד דעם תוקף הנשמה שלמעלה, קען דער גלות נישט פועל'ן קיין ירידה אין דער נשמה, יע ווי ערשט דערמאנט, אז דער ערשטער ענין איז אז מצד דעם תוקף הנשמה איז פארקערט, ס'ברענגט ארויס אז אז ס'דא א מנגד ברענגט עס ארויס דעם ענין פון דווקא, די נצחון קומט ארויס דווקא ווען ס'דא א מנגד, אבער עס ווערט נישט איבערגעמאכט דער חושך הגלות גופא. איך האב דעם תוקף פון די נשמה, אז דער גלות פועלט נישט אויף מיר, ווי גערעדט פריער אז ס'דא פריער דער ענין פון סור מרע, דערנאך דא די עשה טוב, דער ענין פון טון מיט זיי. קומט אויס אז ס'איז כאילו ווי מען בלייבט בהבדלה, מען בלייבט העכער פון גלות, בדוגמא צו יעקב'ן, ווי גערעדט פריער די דוגמא פון יעקב'ן, וואס די דוגמא פון יעקב'ן? מצד עצמו איז ער העכער פון יורד זיין אין מצרים. ער איז אין א דרגה וואס איז אלעמאל העכער, און דער רבי ברענגט אראפ אז אפילו אין ירידתו מצרים איז יעקב געבליבן העכער פונעם חשך פון מצרים. דער צווייטער ענין, אז לגבי דעם תוקף הנשמה איז נישט שייך קיין מנגד, ובמילא ווערט אויך דער חשך הגלות נהפך לאור, ווי געזאגט פריערט, דער צווייטער ענין אז די נשמה ברענגט ארויס אזא סארט תוקף אז דער גלות אים גארנישט שטערט אים גארנישט אדרבה ער ארבעט מיט דעם גלות מיט דעם חושך איז בדוגמא צו די עבודה פון יוסף'ן וואס טראגט אראפ מדרגת יעקב אין מצרים און די אתהפכא חשוכא לנהורא ווערט מצד דעם גילוי פון אצילות יעקב אין בי"ע מצרים ווערט עס ווערט טאקע אתהפכא חשוכא לנהורא ווי ווערט עס אבער דווקא דורך דעם וואס יוסף ברענגט אראפ יעקב'ן די דרגה פון אצילות אין מצרים. ווי געזאגט פריערט ברענגט דער רבי אראפ דא אין די הערה נײַן און דרײַסיק מ'האט עס דערמאנט פריערט אז דער חילוק פון מהפך זיין חושך דורך דעם וואס מ'ברענגט אריין ליכט אדער ווען מ'איז מהפך דעם חושך מצד עצמו אז דער חושך אליין ווערט ליכטיג און דער יתרון האור

וואס ווערט נמשך פונעם חושך גופא, וואס ווערט אויפגעטון בעיקר, ווערט עס אויפגעטון דורך דער עבודה אין דעם חושך פון מצרים, וואס זעט זיך נישט אן די השפעה פון יעקב'ן, ווי ווערט דאס? בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך, האט מען די דריי דרגות, די עבודה פון יעקב, די עבודה פון יוסף, און די עבודה פון די. מנשה ואפרים פון בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך. אות י ב על פי כל הנל וועט מען פארשטיין די שייכות פון מנשה צו יוסף וואס דערפאר איז ער טאקע בכור יוסף און אפרים צו יעקב. און דער רבי צייכנט אן נאכאמאל דא להעיר גם כן מנועם אלימלך ווי געזאגט פריערט ווען מען זעט די עבודה פון פון אפרים דער ענין פון אראפברענגען למטה די אורות און אראפברענגען אלע זאכן איז דווקא די עבודה נישט נאר די אורות אראפברענגען המשכת השפעה, אלע גוטע השפעות אויף אידן איז דווקא דורך אפרים הפרני בארץ עניי וואס דאס איז יעקב'ס עבודה, משא כ מנשה איז די עבודה וואס ער וויל ווערן העכער און העכער האט נישט צוטון מיט די וועלט, נשני על בית אבי, ברוחניות האט ער צוטון אין די עבודה, דאס איז מער יוסף האט געהאלטן די כוונה פון יוסף איז געווען אז מנשה איז העכער ווייל זיין עבודה איז צו ווערן העכער און העכער און העכער וויבאלד אז עניינו של מנשה איז צו מגלה זיין דעם זיכרון פון בית אבי, דאס איז מנשה, און דורך דעם איז ער מהפך דעם חושך פון מצרים, איז דאס בדוגמת עבודת יוסף וואס טראגט אראפ בגילוי עניינו יעקב אין בי"ע און דורך דעם ווערט די אתהפכא, זייער געשמאק עס ממש גלייך. מנשה איז איז וואס איז א מגלה זכרון פון בית אבי, וועמענס עבודה איז דאס געווען האט מען געזאגט פריער די עבודה פון יוסף'ן, וואס יוסף האט אראפגעברענגט אור האט אראפגעברענגט אצילות אין מצרים אבער האט נישט געהאט צו טון מיט דעם מיט דעם עצם ענין. ווען איז די שלימות פון יעקב איז אבער דווקא אין דעם יתרון אור מן החושך עצמו, ווען זעט מען יתרון אור מן החושך עצמו, דווקא אין דעם נאמען אפרים, וואס מען האט אויפגעטאן דורך אפרים, הפרני אלוקים בארץ עניי, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג אז די עבודה פון מנשה האט צוטון מיט די עבודה פון יוסף'ן, יוסף איז א, יעקב איז אלעמאל אין אצילות, יוסף ברענגט אראפ אצילות למטה אין בי"ע, אבער עס איז נישט מהפך דעם בי"ע, ווער איז מהפך דאס? הפרני אלוקים בארץ עניי איז דווקא דורך דעם ענין פון אפרים'ען, איז אפרים דאס דאך דער תכלית העבודה, דערפאר איז אפרים מער שייך צו יעקב'ן. אות י ג, אידן ווערן אנגערופן על שם יוסף, שטייט אין תהילים נוהג כצאן יוסף, מען רופט אן אלע אידן און רופט אן יוסף, איז דערפון מובן אז ביי יעדער אידן דארפן זיין ביידע עבודות, סיי פון מנשה און סיי פון אפרים. און מען זעט אין די ברכה וואס יעקב אבינו האט געגעבן די ברכה האט ער געזאגט בך יברך ישראל ווער ווערט געבענטשט פון דעם בך יברך יעדער איינער פון ישראל איז ווערט געבענטשט מיט די ברכה וואס איז די ברכה ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה מען דארף האבן ביידע עבודות צום אלעם ערשטן דארף זיך א איד ווינטשן און גלוסטן צו זיין אין בית אבי צו זיין אין א מצב וואס איז העכער פון גלות, דאס דארף דאס דארף א איד שטרעבן און וועלן. זיין אראפנידערן אין העלם העולם בכדי צו מברר זיין דעם גלות, דארף זיין ווייל אנוס על פי הדיבור. במילא ווי נאר ער ענדיגט זיין שליחות אין דעם גלות ארט וואו די השגחה עליונה האט אים געשיקט, וואס ווערט יעמאלט? אנטלויפט ער גלייך אין אן ארט וואו ער קען זיך אפגעבן אינגאנצן נאר מיט ענייני קדושה וואס דאס איז תורה ועבודה. איז למעשה בפועל איז דאס אנוס על פי הדיבור, דער אייבערשטער האט אים עס געהייסן מאכן, די מינוט וואס ער פילט אז ער האט געענדיגט זיין עבודה, דארף ער גיין אין א פלאץ וואס ער קען זיך אפגעבן א גאנצע צייט מיט ענייני קדושה תורה ועבודה, ברענגט אראפ אין הערה פֿינף און פֿערציק, נאר דער רבי האט גערעדט אין מוצאי שבת פרשת שמיני תשל"ח אין א גרויסע לאנגע אריכות, האט דער רבי גערעדט אז דאס איז די הוראה פון מרדכי, מרדכי הצדיק, וואס איז געווען מיט מרדכי? מרדכי איז געווען אין שושן און דארט איז געווען דער ענין פון די גזירה פון פורים און דערנאכדעם איז געווארן אלץ ווי ס'דארף צו זיין, ס'איז געווען א נס, דורך אסתרן, עס שטייט דארטן אז מרדכי שטייט אין עזרא אין קאפיטל ב' פסוק ב' שטייט אז מרדכי עלה לארץ ישראל, ער איז געווען א משנה למלך, פארוואס האט ער אלץ אפגעלאזט? ער האט געפילט אז ער האט געענדיגט זיין עבודה אין דעם פלאץ און ער האט אויפגעטון אלץ וואס ער דארף, איז ער גלייך אנטלאפן געגאנגען צוריק געגאנגען אין ארץ ישראל. דאס איז פון איין זייט. לאידך, דארף מען אבער וויסן אז כל זמן ער איז אין זיין שליחות אין גלות, טאר ער זיך נישט באגנוגענען מיט דעם עבודה פון מנשה. צו אלעם ערשטן דארף מען וויסן אז א איד דארף זיין, דארף שטרעבן אלעמאל בית אבי, מנשה, אבער די צייט וואס דו ביסט דארטן און דו טוסט די עבודה, זאלסטו געדענקען אז מנשה אליין איז נישט גענוג, באגנוגענען זיך מיט עבודה, צו באווארענען נאר זיך אז ער זאל נישט פארגעסן בית אבי און נישט באווירקט ווערן פון דער סביבה, דאס איז נישט גענוג, וואס דארף זיין? די עבודה איז א הכנה צום תכלית המכוון, די עבודה פון מנשה איז נאר א הכנה צום תכלית המכוון, וואס איז דער תכלית המכוון? אז עס זאל זיין הפרני אלוקים בארץ עניי דווקא אין ארץ עניי זאל זיין דער ענין פון הפרני, און ער ברענגט אראפ אין הערה זעקס און פֿערציק להעיר אז אין ירמיה איז ווערן בני ישראל נקראים על שם אפרים און נישט אויף מנשה, ניין, דער רבי ברענגט אראפ, דער רמב"ן אין אונזער פרשה ברענגט עס אראפ, זעהן מיר אז דער עיקר מכוון איז דווקא דער ענין פון אפרים, די עבודה איז א הכנה צו תכלית המכוון אז עס זאל זיין הפרני אלוקים בארץ עניי באלייכטן דעם חושך הגלות מיט נר מצוה ותורה אור, ביז צו מהפך זיין דעם חושך הגלות ער זאל ווערן אליין אור, און ווי ס'שטייט קלאר, דוד המלך זאגט אין תהילים, ולילה העט זיין כיום יאיר, נישט נאר מ'עט מאכן ליכטיג די נאכט, נאר די נאכט אליין העט זיין כיום יאיר. דער רבי לייגט צו טאקע אין הערה פֿיר און זיבעציק, והיינו שהחושך יאיר מצד עצמו.